האט זיך אויכעט גערעדט אז מ'דארף אויכעט האבן א ענין, וואס רש"י באווארנט ניט אף על פי וואס דאס איז א דבר פלא, און דאס איז בשעת מ'גיבט א קוק די קרבנות וואס יעדער נשיא האט געבראכט, און האט עס געבראכט ביד רחבה, און ווי רש"י באווארנט פריער אז ניט גבה משבטו, ניט ער האט עס גענומען פון שבט, פון זיין שבט, נאר ער האט עס געגעבן פון אייגענע געלט, פון אייגענע ממון. ובכלל זעט זעט מען זיך ביי נדבת המשכן אויך ווי רשי ברענגט עס דא אראפ אז ניט אז אז זיי האבן געגעבן אבנים טובות ומרגליות און אלע אידן האבן געגעבן מן הנדיב לב ביז ס'איז געווען די והותר על אחת כמה וכמה בנוגע צו די נשיאים ווי רשי זאגט דא בארוכה אז זיי האבן זיך דערשראקן און דערפאר ניס האבן זיי וויסנדיק וואס האט מיט זיי געטראפן ביי נדבת המשכן איז דערפאר ביי חנוכת המשכן נתנדבו התנדבו תחילה, געפינט מען א ענין הפכי לגמרי, און דאס איז אז איידער מען דערציילט וועגן זייערע קרבנות, דערציילט מען אז זיי האבן געבראכט עגלות צב און געבראכט בקר כדי מען זאל קענען פירן אויף זיי די קרשים מיט די עמודים וכו'. בשעת מען גיט א קוק וויפיל עגלות האבן זיי געגעבן, און וויפיל בקר זיי האבן געגעבן, איז אלע צוועלף נשיאים צוזאמען האבן געגעבן שש עגלות צב זעקס וועגענער, זעקס עגלות, ושני עשר בקר. קען מען מיינען אז ס'ניט געווען וואס צו פירן אויף זיי, לערנט דער בן חמש למקרא שוין געלערנט אין שמות אז אויף די עגלות האט מען געדארפט ארויפלייגן אלע קרשים מיט אלע עמודים אויף די פיר עגלות פון די בני מררי, וואס וויפיל איז געווען קרשים איז געווען פערציג אכט קרשים, דערצו איז געווען פיר עמודים וואס דאס איז געווען פון משכן, דערצו איז געווען מער ווי פופציג עמודים פון דעם חצר מיט זייערע מיתרים ויתדותיהם. וואס יעדער קרש איז ניט געווען א קלייניקע זאך, דאס איז געווען עשר אמות אורך, און דערנאך איז געווען אמה וחצי אמה און שתי אמות, געווען א מורא'דיגע משא, וואס דאס האט מען געדארפט ארויפלייגן אויף פיר וועגענער, דאס הייסט אויף יעדער וואגן ווי מ'האט געפירט אים צוגלייך האט געדארפט זיין צוועלף קרשים, געדארפט זיין א כמה וכמה עמודים, וואס די עמודים זענען אויך געווען די הייך חמש אמות לויט פירוש רשי וכו', וואס דערפאר האט זיך געדארפט לייגן איינע אויף איינע, בפרט ווי די גמרא רעכנט אויס אז די עגלה איז געווען חמש אמות און האט געדארפט איינע אויף איינע לייגן, האט עס געדארפט דערגרייכן כ'ווייס ווי די הייך. און ס'האט געדארפט גיין א לוי ביי דער זייט עס זאל זיך ניט אראפגליטשן, און די אלע צוועלף קרשים אויף יעדער עגלה, דערצו דרייצן צו פופצן צו זעכצן עמודים, וואס דאס האבן מיר ניט וואס א מורא'דיגע קמצנות. און וועגן וואס רעדט זיך דא? עס וואלט געקאנט זיין צוויי מאל אזויפיל עגלות, דריי מאל אזויפיל עגלות, וואלט מען געקאנט ארויפלייגן בהרחבה און פירן אז מען זאל זיך נישט דארפן מורא האבן אפשר וועט א קרש אראפפאלן, די קשיא ווערט נאך גרעסער, מען זעט אז בני גרשון האט באקומען צוויי עגלות, וואס דארט איז געווען מער נישט ווי די יריעות און די מסכים, די פארהאנגען מיט די קלעים, און אט דארט איז געווען געווען אויף צוויי עגלות, בשעת דא רעדט זיך נישט וועגן ענינים וואס זיי זענען פון יריעות פון עיזים אדער פון עור תחש אדער פון שש משזר וכיוצא בזה, נאר עס רעדט זיך וועגן א מורא'דיגע משא, און מען קען דאס נישט מקפל זיין, מען קען דאס נישט צוזאמען לייגן,

און דערנאך איז געווען נאך כמה וכמה עניינים אין די קרבנות גופא, איז געווען זבח השלמים שני בקר, און אחוץ דערויף איז געווען אילים חמשה עתודים חמשה כבשים חמשה, דערנאך איז געווען קטורת, דערנאך איז געווען זהב, דערנאך איז געווען כסף, א נדיבות, יעדערער באזונדער, און האט עס געגעבן ווי רשי זאגט פון אייגענע קעשענע, און אט דא בשעת ס'קומט אויף טראגן דעם משכן ארבעים שנה, דאס איז ניט א זאך וואס מען האט געגעבן מער ניט באותו יום מצומצם אין דעם זעלבן טאג איז אויף מארגן איז שוין לאחר הקרבן, דאס איז א זאך וואס האט געדארפט אנציען זיך פערציג יאר נאכאנאנד, דרייסיג ניין יאר נאכאנאנד, זינט מען האט געבויט דעם משכן, מען איז געפארן אין די מסעות, איז אויף יעדער מסע האט מען זיך אנגעשטויסן.

און ווי הויך איז זיין נאמען, דערנאך גיט ער א קוק אז אויף די אלע זאכן האט מען געדארפט ארויפלייגן אויף פיר עגלות טוט ער מאכן א טומל היתכן און רשי באווארנט עס נישט. בנוגע צו פירוש רשי, כל פנים בקיצור בנוגע צו די עגלות איז דא איז דא א הערה נפלאה. וואו האט דאס רשי באווארענט? רשי האט דאס באווארענט פריער. מען זאגט אז בשעת די נשיאים זענען געקומען מיט די עגלות ובני בקר האט משה נישט געוואלט נעמען ביז עד שנצטווה מפי הקדוש ברוך הוא, במילא איז דערפון פארשטאנדיג אז דאס וואס איז געווען פיר ניט קיין מערער איז דאס געווען מפי הקדוש ברוך הוא. אויב די נשיאים האבן מכוון געווען לדעה עליונה האבן זיי מלכתחילה געבראכט מער נישט ווי פיר ווי פשטות הכתובים, פונקט ווי מען ווייסט אז אהרן אז יעקב ווי רשי האט געבראכט פריער ווי נטע ארזים און האט געבראכט מיט זיך עצי שיטים כדי מען זאל דערנאך האבן די עצי שיטים עומדים במדבר. האבן זיי מכוון געווען מלכתחילה געבראכט מער נישט ווי פיר, רשי דארף זיך דאס באווארענען, באווארענט עס רשי מצד אן אנדער ענין, אבער בדרך ממילא האט מען אויך די הסברה אויף דערויף, וויבאלד אז דער אייבישטער האט אזוי געזאגט, איז קיין שאלה ניט פארוואס מען האט נישט געגעבן קיין אכט עגלות צו צוועלף עגלות, ס'ווערט אבער די שאלה פארוואס טאקע דער אייבישטער האט געזאגט קיין מער נישט ווי פיר. וואס אט דא כאמור קומט ארויס א תורה והוראה הכי נפלאה, מען זעט זיך אין פועל ממש אז די אלע דרייסיג ניין יאר וואס מען האט געפירט דעם משכן על העגלות האט מען געקאנט אויסקומען מיט פיר עגלות, במילא וויבאלד אז לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולמו לבטלה אז ער וואלט געהאט נאך א פינפטע עגלה, אדער על דרך זה בנוגע צו בני גרשון קען מען זיך אויסקומען אנדערש, אמת טאקע ס'איז לייכטער מ'דארף נישט האבן קיין זהירות מיוחדה, וויל אבער דער אייבערשטער אז מ'זאל יא האבן א זהירות מיוחדה און ס'זאל זיין דווקא אין אן אופן פון יגעת ומצאת. וואס דאס איז די הוראה נפלאה, א איד קען זיך זוכן א לייכטן וועג, וואס דארף ער לערנען ביגיעה, און וואס דארף ער לערנען ביגיעה הכי גדולה, בלשון הגמרא ווי עס איז געווען די רגילות בימיהם ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ, ללמוד מאה פעמים, עס איז אסאך געשמאקער לערנען א נייע זאך. וואס דערפאר דארף מען זיך האבן די זהירות און די בקשה אז יהיו בעיניך כחדשים זאל נישט זיין כאיגרת ישנה, איי וואס דערפאר האט ער פארגעסן, נו האט ער פארגעסן, ווען איז מען מחויב פן תשכח אז מען טוט עס במזיד און באווארענט וכו', וויבאלד אז ס'איז פארבונדן מיט א יגיעה עצומה ווי מען זעט עס בפועל זיין ביי א בעל שכל, ער זאל לערנען הונדערט מאל דעם זעלבן שכל, אף על פי וואס אים קומט נישט צו לכאורה קיינע נייע הסברות, ער זעט עס במוחש, געלערנט דעם ערשטן מאל מיט א חיות הכי גדול, נאכדעם געלערנט ווי ער זאגט אין מדרש ארבע פעמים, דערנאך ערשט אמרה, פריער דארף זיין חקרה, אמרה מיט אלע פיר לשונות ווי ער רעכנט אויס, האט ער געלערנט פיר מאל, געלערנט אכט מאל, געלערנט זעכציק מאל. ווי מען געפינט ביי כמה עניינים אז וואס די גמרא אליין ברענגט האט געלערנט שישה שישים פעמים זאגט מען ניין דאס איז ניט מספיק רגילות בימיהם דארפסטו לערנען הונדערט מאל שרייט ער א גוואלד ער האט ניט קיין געשמאק ער וויל מקיים זיין תלמוד תורה על אחת כמה וכמה תלמוד תורה כנגד כולם איז דארף ער לערנען די זעלבע זאך הונדערט מאל איז בעסער לערנען א נייע זאך און קענען אויפטון א חידוש. איידער דערנאך במשך הזמן וועט ער לייכטער פארגעסן, איז דאך דארף דערנאך זיין אונס רחמנא פטריה מיט אלע עניינים של היתר וואס איז דא אין דער וועלט. זאגט מען אויף דערויף א מאה פעמים אז מען מוז לערנען, איז גאר א דבר הפשוט, רגילות בימיהם לימוד מאה פעמים, און אניט איז ערשט געווען טויג דאס נישט, אז דאס איז נאך אויך ניט מספיק, ס'דארף זיין מאה פעמים ואחד, דווקא דעמאלט הייסט ער עבדו, און אניט הייסט ער לא עבדו, ווי די גמרא זאגט אין חגיגה, איז דער אלטער רבי דאס מבאר בארוכה, וואס דאס איז אויך די היתרים וואס מ'קען זיך זוכן און טענה'ן, אויף וואס דארף מען האבן א זהירות פון א בן לוי זאל ארומגיין לעבן דער עגלה,

און ובריות קטנות דארף מען זיי אויכעט האבן, און אז בשעת דוד האט געפרעגט א שאלה האט מען אים באוויזן אז ס'איז פארבונדן מיט זיין מציאות, א מעשה מיט א מיט א שפין וואס האט פארדעקט די מערה דערפאר איז דוד געבליבן בחיים, וואס פון וואס האט זיך דאס אנגעהויבן, ער האט געפרעגט וואס דארף מען דאס האבן אט א די בריאה. האט מען אים באוויזן אז ס'איז פארבונדן מיט מציאות, א מציאות פון וועמען? מיט א מלך משיחי, מיט א מלך ישראל, און וואס א מלך וואס ווי די רמב ם זאגט איז א מלך איז דאס לבם של כל ישראל, וואס דער לב איז די עצם מציאות, כידוע די תשובה פון חכם צבי, כפי שמדובר בארוכה, דער ענין פון לב נאך מער ווי ראש און מח מיט אלע איבריגע עניינים, כולל אויכעט די איברים שהנשמה תלויה בהם. אין די תשובה שטייט מער נישט בנוגע צו א לב און דאס זאגט מען איז א מלך, וואס דאס איז א מלכות דוד וואס לו ולזרעו עד עולם, און אין מלכות גופא ווי דער רמב ם איז מדייק נוטל כתר כתר המלך, נישט סתם מלך, און דערפאר איז ער נמשח בקרן מיט אלע ענינים. און וחסדי לא אסיר מעמו מיט די אלע פרטים ווי די רמב ם רעכנט אויס אין די הלכות מלכים די גדרי המלוכה דווקא פון דוד וזרעו האט מען אים באוויזן אז מען פארטשעפעט זיך מיט דבר אחד לבטלה הענגט אן דערויף אפ אט אט די גאנצע מציאות. וואס דאס איז אויכעט בפשטות וואס דאס קען מען געבן צו פארשטיין א בן חמש למקרא אז ער לערנט ווערט ביי אים א שטורם ער האט פריער געלערנט אין שמות וויפיל די קרשים זענען געווען גרויס און וויפיל זיי זענען געווען און דערנאך די עמודים מיט די מסמרים מיט די יתדות און מיתרים מיט אלע פרטים און מער נישט וויפיל עגלות זאגט מען אים לערן זיך ווי אזוי דו דארפסט היטן דיין צייט. אז קיין איין רגע דו קענסט אויסנוצן די רגע טענה'סטו דו האסט א רגע שפעטער וואס איצטער וועסטו גיין שפאצירן און לערנען וועסטו לערנען די אלע שיעורים מיט אלע עניינים מיט תורה מיט א האלבע שעה שפעטער און די האלבע שעה האסטו א טיול וכיוצא בזה זאגט מען קוק זיך צו אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן משכן און ס'רעדט זיך וועגן נשיאי ישראל וואס זיי גיבן ביד רחבה און דורך דערויף וועט עס פארשפארן א טרחה פון א בן לוי, און דורך דערויף וועט עס וועט עס אי זיין גאר מער כבוד אויכעט, אז יעדער קרש אדער יעדער פאר קרשים האבן אן עגלה פאר זיך, נישט מען דארף אנלייגן איינע אויף די צווייטע. און ווערט דארט די גאנצע שאלה, די קרשים וואס געפינען זיך במערב אין קדשי קדשים, ווי ער זאגט אין מדרש אז רואין פני קודש הקדשים האבן די קרשים אן אנדער קדושה, ווערט א גאנצע שאלה צו מעג מען לייגן אויף זיי צו זיי דארפן זיין פון זיין פון אויבן און אט דאס אויך איז איינע פון די ביאורים וואס די ירושלמי זאגט אז א קרש וואס זכה בצפון איז ער געווען אלעמאל בצפון וואס איז וואס איז טאקע די נפק מ צו א קרש געפינט זיך אין צפון צו אין דרום די נפק מ איז בנוגע בלויז אויף דעם מדרש אז די קרשים וואס רואין פני קודש הקדשים זענען מיט א קדושה יתירה און דער טעם איז מובן בפשטות, דאס איז קודש, זיי זיינען די וואס שטעלן צוזאמען די כתלים פון קודש הקדשים, על דרך זה איז אויך פארשטאנדיק אין קודש גופא, אז די וואס געפינען זיך נענטער צו מנורה ושולחן ומזבח הפנימי איז אויכעט כל הקרוב קרוב יותר, ווערט אויכעט א שאלה בנוגע צו די קדושה. בנוגע צו די עגלות קומט עס צו צו א שאלה ווי איז דא געווען מיטן לייגן איין אויף די צווייטע בדוגמא ווי מען דארף נישט לייגן קיין נביאים על תורה אדער כתובים על נביאים ווי ארויסגעבראכט אין די נב בנוגע צו הלכה לפועל וואס דאס איז אויכעט כמדובר די הוראה לפועל אז א איד באקומט א ידיעה און דאס וואס מען קאכט זיך לעצטנס בנוגע צו די מבצעים אז ער קען טון אין מבצעים אנהייבנדיג פון מבצע פון אהבת ישראל וואס דאס איז כלל גדול בתורה, דערנאך דער מבצע פון חינוך וואס דורך דערויף שטעלט מען אויף א אידן אז ער זאל זיין ווי א איד דארף זיין בדרך התורה והמצוה, וואס דאס איז דער שייכות אפילו בנוגע צו זיך האט ער זיך דעם חיוב פון מעלין בקודש דארף ער זיך אליין מחנך זיין, על אחת כמה וכמה ווען ס'רעדט זיך ושננתם לבניך אלו התלמידים, ווי דער אלטער רבי ברענגט אין הלכות תלמוד תורה אז כל חכם איז מחויב ללמד תורה מיט די אלע וואס דארף וואס קומען צו לערנען תורה. במילא קומט עס דערנאך אראפ אין דעם ענין פון הפצת התורה און הפצת המצוות אנהייבנדיג פון מצוות תפילין וואס הוקשה כל התורה כולה לתפילין, דערנאך קומט עס אראפ אין מזוזה און אין צדקה ובית מלא ספרים יבנה וחכמיה און די מצוה שכל עם ישראל נשען עליהם, בית ישראל נשען עליהם וואס דאס איז די ג' עמודים אויף וועלכע דאס האלט זיך דער ענין פון נרות שבת קודש און דער ענין פון כשרות האכילה ושתיה און דער ענין פון טהרת המשפחה, און דאס זענען די דריי עניינים אין וועלכע שרה איז די ערשטע אידישע פרוי איז נשתבחה בהן ווי רש"י ברענגט אראפ, דערנאך איז דאס נמשך געווארן צו רבקה, און דורך רבקה איז דערנאך געווען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, און דאס איז געווען די הוראה כללית פון אברהם'ן לביתו אחריו אויף מחנך זיין אז זאל אזוי גיין עד סוף כל הדורות דארפן וויסן זיין אז לא ברא ס'איז ניטא קיין איין רגע לבטלה, און מען קען נישט אפלעגן זאגן אז אם לא עכשיו וועט ער דאס טון מארגן, ויש מחר לאחר זמן, ווארום יעדע רגע דארף אויסגענוצט ווערן, במכל שכן וקל וחמר ווי גערעדט פריער אז אפילו אין די עגלות האט מען דאס געטון אין אזא מין אופן מען זאל זיי אויסנוצן בתכלית האפשריות, ווי מען האט עס געזען בפועל אז מען האט זיך איינגעווארנט דורך בני לוי וכו', האט מען אויף פֿיר עגלות געקאנט פירן די אלע קרשים מיט די אלע עמודים, מיט די אלע יתדות און מיתרות און מיתרים וכו'. ויהי רצון אז בקרוב ממש פון כל העוסק בתורת עולה, אז בשעת מען רעדט וועגן בנין המשכן וואס משכן איקרי מקדש און מקדש איקרי משכן, זאל זיין דערנאך אז פון דער ראי' זאל מען קומען צו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, וואס דעמאלט וועט דאך אויך זיין דער בית המקדש השלישי על תילו.